בעז השם יתברך, מסכת מגילה, דף י ד. מ'הייבן אן דף י ג עמוד ב' אונטן די לעצטע שורה, די גמרא איז ממשיך מיט די פסוקים פון די מגילה, זאגט די גמרא שטייט מגילה ויאמר המלך להמן הכסף נתון לך והעם לעשות בו כטוב בעיניך, ס'טייטש אחשורוש האט געזאגט פאר המן, האלט דיר דאס געלט, קענסט הרג'נען די פאלק אן מיך צאלן געלט, המן האט דאך געוואלט צאלן געלט, אחשורוש האט מוותר געווען אויף די געלט, זאגט די גמרא אמר רב אבא, האט רב אבא געזאגט משל דאחשורוש והמן, למה הדבר דומה, צו וואס איז דאס גלייך, א משל לשני בני אדם, לאחד היה לו תל בתוך שדהו, ולאחד היה לו חריץ בתוך שדהו, צוויי מענטשן, איינער האט געהאט א גאנצע בארג פון ערד אין זיין פעלד, און די אנדערע האט געהאט אזא גריב א לאך, בעל חריץ אמר מי יתן לי תל זה בדמים, דער מיטן לאך האט האט כסדר געטראכט צו זיך, הלוואי וואלט איך געקענט קויפן די הויפן ערד פון יענעמ'ס פעלד אנצופילן מיין לאך. בעל התל אמר, מי יתן לי חריץ זה בדמים, דער מיטן הויפן ערד האט כסדר געטראכט, הלוואי וואלט איך געקענט קויפן דעם לאך פון יענעם, אריינצופאקן דארט די ערד, לימים נזדווגו זה אצל זה, אמר לו בעל חריץ לבעל התל, מכור לי תילך, ס'האט זיך אמאל געמאכט זיי האבן זיך געטראפן, האט איינער געזאגט פארן צווייטן, דער בעל החריץ האט געזאגט פאר דעם מיט די הויפן ערד, פארקויף מיר די ערד, אמר לו, האט אים יענער געזאגט טול אותה בחינם והלוואי, נעם עס פון מיר בחינם, וואס טייטש, א גוטע שידוך געווען. די זעלבע זאך אחשורוש מיט המן, אחשורוש האט אויך בעצם זיך זייער געפרייט אז המן האט אים דא מציע געווען אויסצוהארגענען די אידן, האט ער געזאגט האלט דיך דאס געלט, וואס טייטש זיי האבן זיך גוט פארשטאנען, זאגט די גמרא, שטייט ווייטער אין פסוק ויסר המלך את טבעתו, אחשורוש האט אראפגענומען זיין רינגל און ער האט עס געגעבן פאר המן, אמר רבי אבא בר כהנא, גדולה הסרת טבעת, יותר מארבעים ושמונה נביאים ושבע נביאות שנתנבאו להן לישראל, ס'טייטש די פעולה ווען אחשורוש האט איבערגעגעבן זיין רינגל צו המן האט עס אזוי מין צוטרייסלט כלל ישראל און ס'האט גורם געווען זיי זאלן תשובה טון, מער ווי אַכט און פֿערציק נביאים און זיבן נביאות וואס זענען געווען פאר כלל ישראל באלד מיר זען וואס דער מספר איז שכולן לא החזירום למוטב ואילו הסרת טבעת החזירתן למוטב אלע נביאים האבן נישט געקענט צוריק ברענגען כלל ישראל ווי די רינגל ווי דעם אחשורוש האט איבערגעגעבן די רינגל פאר המן ווי דאס האט געפועלט ביי כלל ישראל, ווי שטייט אין די מגילה, אבל גדול ליהודים, צום ובכי ומספד, שק ואפר יצע לרבים, יעדער האט תשובה געטון. זאגט אונז די גמרא טאקע תנו רבנן, מ'האמיר געלערנט אין א ברייתא, ארבעים ושמונה נביאים, ושבע נביאות נתנבאו להם לישראל, זענען אַכט און פֿערציק נביאים, און זיבן נביאות, ולא פחתו ולא הותירו, על מה שכתוב בתורה, און קיינער האט נישט צוגעלייגט אדער אראפגענומען וואס שטייט אין די תורה קיינער פון די נביאים, חוץ ממקרא מגילה, חוץ טאקע מקרא מגילה, און ווי רשי זאגט רשי פרעגט ואם תאמר נר חנוכה? זאגט רשי ניין ווייל ביי חנוכה איז נישט געווען קיין נביאים, דא רעדט מען די צייטן פון די נביאים, זאגט די גמרא מאי דרוש, פארוואס טאקע האט מען מתקן געווען מקרא מגילה, אמר רב חייא בר אבין אמר רבי יהושע בן קרחה, ווייל די נביאים האבן געמאכט א קל וחומר, ומה מעבדות לחירות אמרינן שירה, מה דאך ווען כלל ישראל האט געלעבט איז נישט געווען קיין סכנה אויף זייער לעבן, מ'איז סך הכל ארויס פון עבדות לחירות ביי יציאת מצרים, האט מען געזאגט שירה, איז כל שכן ממיתה לחיים, אז ס'איז ממש געווען א גזירה פון מיתה, און מ'איז ארויס צום לעבן לא כל שכן, אוודאי דארף מען זאגן שירה, און די מגילה איז אזא סארט שירה, וואס ווען מ'הערט די מגילה לויבט מען און מ'דאנקט די באשעפער. איי פרעגט די גמרא אי הכי הלל נמי נימא, זאל מען שוין אויך זאגן הלל? ענטפערט די גמרא אפאר תירוצים, איין תירוץ זאגט די גמרא לפי שאין אומרים הלל על נס שבחוץ לארץ, ווייל מ'זאגט נישט הלל אויף א נס וואס איז נישט געשען אין ארץ ישראל פון חוץ לארץ, פרעגט די גמרא אזוי? יציאת מצרים דנס שבחוץ לארץ היכי אמרינן שירה, וואס טוט זיך מיט יציאת מצרים, און ווי די מפרשים זענען מסביר, אז פסח ביינאכט זאגט מען דאך הלל אויף יציאת מצרים, וואס דאס איז געווען אין חוץ לארץ, מצרים איז דאך אין חוץ לארץ, ענטפערט די גמרא ניין, דארט איז אנדערש, ווייל יענע תקופה איז אנדערש, כדתניא, אז מען האט געלערנט אין א ברייתא, עד שלא נכנסו ישראל לארץ, הוכשרו כל הארצות לומר שירה, ס'הייסט ווילאנג מ'איז נישט אריין אין ארץ ישראל, איז אין יעדע לאנד אז עס איז געשען א נס, האט מען געזאגט שירה, האט מען געזאגט הלל, משנכנסו ישראל לארץ, לא הוכשרו כל ארצות לומר שירה, אבער נאך מ'איז אריין אין ארץ ישראל האט זיך דאס געענדיגט, און ממילא א נס פון חוץ לארץ זאגט מען נישט קיין הלל, דאס איז די ערשטע תירוץ פון די גמרא. רב נחמן אמר, א אנדערע תירוץ, זאגט ער קרייתא זו הלילא, דאס אז מען ליינט די מגילה דאס אליין איז הלל, פאר דעם פעלט נישט אויס צו זאגן באזונדער הלל. רבא אמר, א דריטע תירוץ, זאגט רבא בשלמא התם, גאנץ גוט ביי יציאת מצרים, זאגט מען הלל ווייל ס'פאסט זיך הלל מען זאגט ביי הלל הללו עבדי השם מיינט מען צו זאגן אז מען לויבט די באשעפער אז מען איז עבדי השם ולא עבדי פרעה אלא הכא אבער דא קען מען דען אזוי זאגן הללו עבדי השם ולא עבדי אחשורוש אכתי עבדי אחשורוש אנן וואס טייטש סוף די מגילה סוף די מעשה וואס איז געווען מען איז נאך אלץ געבליבן עבדים פון אחשורוש טאקע די נס איז געווען אז מען האט נישט אויסגעהרגעט די אידן אבער נאך אלץ מען איז נישט אינגאנצן ארויס פון גלות און במילא זאגט רבא פאסט נישט קיין הלל פרעגט אבער די גמרא בין לרבא סיי לויט רבא'ס טעם, וואס רבא זאגט אז ס'פאסט נישט צו זאגן הלל אויף אזא סארט נס אז מ'איז געבליבן אין גלות, און בין לר' נחמן, סיי לויט ר' נחמנ'ס טעם, וואס ר' נחמן זאגט אז די קריאת מגילה אליין דאס איז הלל, קשיא אויף ביידע איז שווער, אז והא תניא מ'האט דאך געלערנט אין א ברייתא משנכנסו לארץ לא הוכשרו כל הארצות לומר שירה, ס'טייטש מ'האט דאך פריערט געזען אין א ברייתא אז נאכדעם וואס כלל ישראל איז אריין אין ארץ ישראל זאגט מען שוין נישט קיין הלל, אויף ניסים פון חוץ לארץ, און וואס דארף יעדער איינער זאגן זיין טעם, ר' נחמן זאגט א טעם אז קריאת מגילה איז הלל, רבא זאגט אז פאסט נישט הללו עבדי השם, כאילו ווען נישט וואלט מען יא געזאגט, מען זאגט נישט אין חוץ לארץ הלל, זאגט די גמרא ניין, כיוון שגלו, חזרו להכשירן הראשון, רבא און ר' נחמן האלטן אז יא, ווי לאנג מען איז געווען אין ארץ ישראל און ס'איז געווען א בית המקדש, דעמאלטס טאקע האט מען נישט געזאגט הלל אויף ניסים פון חוץ לארץ, אבער נאכדעם וואס מען איז צוריק אין גלות זאגט מען שוין ווייטער הלל אויף ניסים פון חוץ לארץ, און במילא האבן ביידע געדארפט געבן באזונדערע טעמים פארוואס טאקע מען זאגט נישט פורים קיין הלל. פרעגט יעצט אבער די גמרא אויף די מספר פון נביאים וואס מען האט פריערט געזאגט אז ס'געווען אכט און פערציג נביאים און זיבן נביאות, פרעגט די גמרא ותו ליכא, איז דען נישט געווען מער, והא כתיב, שטייט אין פסוק אויף אלקנה ויהי איש אחד מן הרמתים צופים און דער פסוק פירט דארט אויס ושמו אלקנה, און וואס מיינט אחד מן הרמתים, אחד ממאתים צופים שנתנבאו להם לישראל, אז אלקנה איז געווען איינס פון צוויי הונדערט נביאים וואס איז געווען יענע תקופה, זעהן מיר יענע תקופה אליין איז געווען צוויי הונדערט נביאים, וואס פשט ס'איז נאר געווען אַכט און פֿערציק נביאים, ענטפערט די גמרא, מיהוה טובא הוו, אוודאי געווען סאך מער, כדתניא, אזוי ווי מ'האט געלערנט אין א ברייתא, הרבה נביאים עמדו להם לישראל כפליים כיוצאי מצרים, א מיליאן צוויי הונדערט טויזנט נביאים איז געווען, אלא נבואה שהוצרכה לדורות נכתבה, ושלא הוצרכה לא נכתבה, נאר אזא סארט נבואות וואס איז הוצרכה לדורות ווי רשי זאגט ללמוד תשובה או הוראה, א נבואה וואס מ'האט געדארפט האבן לדורות צו לערנען פון דעם א תשובה א הוראה, דאס האט מען געשריבן דאס איז אריין אין נ"ך, אנדערע נבואות נישט. און ווי רשי רעכנט דא אויס זעקס און פֿערציק פון די אַכט און פֿערציק נביאים, רשי זאגט די לעצטע צוויי לא ידעתי, אנדערע מפרשים רעכענען אויס די אנדערע צוויי. על כל פנים, זאגט די גמרא, רבי שמואל בר נחמני אמר, רבי שמואל בר נחמני זאגט א אנדערע פשט פון איש אחד מן הרמתים צופים, טייטשט ער אדם הבא משתי רמות שצופות זו את זו, וואס טייטשט אלקנה איז געקומען פון א געגנט וואס האט געהייסן מן הרמתים צופים, ווייל די געגנט איז געווען א געגנט ווי צוויי בערג האבן געקוקט איינער אויפן צווייטן, שתי רמות שצופות זו את זו, איז דאס די פשט פון די פסוק, נישט ווי מ'האט פריערט געזאגט אחד ממאתים צופים איינס פון צוויי הונדערט נביאים. רבי חנין אמר א אנדערע פשט, אז אדם הבא מבני אדם שעומדים ברומו של עולם, ער איז אן אייניקל פון מענטשן וואס זענען עומד ברומו של עולם, וואס זענען געשטאנען אויף א הויעכע פלאץ, און מאן נינהו בני קורח, דאס זענען די בני קורח, דכתיב, וואס שטייט ביי זיי בני קורח לא מתו, אז זיי זענען נישט געשטארבן, און תנא משום רבינו, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא בשם רבינו הקדוש בשם רבי בשם רבי יהודה הנשיא, אז מקום נתבצר להם בגיהנום ועמדו עליו, ווען די ערד האט זיך געעפנט איינצושלינגען קורח, זיי האבן תשובה געטון, האט די אייבערשטער זיי געמאכט אזא הויעכע פלאץ דארט צו שטיין זיי זאלן נישט אריינפאלן, און דאס איז פשט אין בני אדם שעומדים ברומו של עולם. זאגט יעצט די גמרא ווייטער, מיר האבן געזען שבע נביאות, ס'איז געווען זיבן נביאות, מאן נינהו, ווער זענען די זיבן, שרה, מרים, דבורה, חנה, אביגיל, חולדה ואסתר, און די גמרא ברענגט א ראיה אויף יעדעס איינס פון די זיבן אז זענען געווען נביאות, זאגט די גמרא שרה, דכתיב, שטייט אין פסוק, בת הרן זאגט די פסוק, אבי מלכה, ואבי יסכה, ואמר רבי יצחק, זאגט רבי יצחק אויף דעם יסכה זו שרה, דאס גייט ארויף אויף שרה, ולמה נקרא שמה יסכה, פארוואס האט מען איר גערופן יסכה, שסכתה ברוח הקודש, ווייל זי האט געקענט זען מיט רוח הקודש, זעט מען זי איז געווען א נביאה, שנאמר, ווי שטייט אין פסוק, כל אשר תאמר אליך שרה שמע בקולה, אז דער רבונו של עולם זאגט כביכול פאר אברהם אבינו זאל פאלגן שרה פארוואס? ווייל זי רעדט מיט רוח הקודש זי רעדט מיט נבואה, דבר אחר א אנדערע פשט פארוואס שרה האט געהייסן יסכה איז שהכל סוכין ביופיה יעדער האט געקוקט געבליקט אויף איר שיינקייט, על כל פנים דאס איז שרה. מרים? ווי ווייסט מען אז זי איז געווען א נביא? דכתיב שטייט אין פסוק ותקח מרים הנביאה אחות אהרן, וואס טייטש אחות אהרן? ולא אחות משה? אמר ר' נחמן אמר רב, שהיתה מתנבאה כשהיא אחות אהרן, וואס טייטש זי האט שוין געזאגט נבואה ווען זי איז נאר געווען די שוועסטער פון אהרן פאר משה רבינו געבוירן געווארן ואומרת און זי האט געזאגט עתידה אמי שתלד בן שיושיע את ישראל מיין מאמע וועט נאך געבוירן א זון וואס וועט ראטעווען כלל ישראל ובשעה שנולד און טאקע ווען משה רבינו געבוירן געווארן נתמלא כל הבית כולו אורה האט זיך די גאנצע שטוב אנגעפילט מיט א ליכטיגקייט, עמד אביה ונשקה על ראשה, איר טאטע האט איר א קוש געטאן אויפן קאפ, אמר לה האט איר געזאגט בתי נתקיימה נבואתיך, דיין נבואה איז נתקיים געווארן, וכיוון שהשליכוהו ליאור, ווען מען האט געווארפן משה רבינו אינעם טייך אלס די גזירה פון פרעה, עמד אביה, האט זיך איר טאטע אוועק געשטעלט וטפחה על ראשה, ער האט איר א קלאפ געטאן אויפן קאפ, ואמר לה, בתי היכן נבואתיך, וואס טוט זיך מיט דיין נבואה, און היינו דכתיב, דאס איז פשט אין פסוק וואס שטייט ותתצב אחותו מרחוק לדעה, ס'טייטש לדעה לדעת מה יהא בסוף נבואתה, זי האט געוואלט טאקע וויסן וואס וועט זיין די סוף פון איר נבואה, על כל פנים מרים איז אויך געווען א נביאה, ווייטער דבורה, וואס איז א ראיה דבורה איז געווען א נביאה דכתיב, שטייט אין פסוק ודבורה אשה נביאה אשת לפידות, וואס איז דאס מאי אשת לפידות, שהיתה עושה פתילות למקדש, זי פלעגט מאכן פתילות פאר די מנורה אין בית המקדש, איז וואס טייטש נישט די בית המקדש משכן שילה, אבער בזכות דעם האט זי זוכה געווען צו נבואה, זאגט די גמרא שטייט ביי דבורה והיא יושבת תחת תמר, זי איז געזעצן אונטער א תמר בוים, מאי שנא תחת תמר, אמר רבי שמעון בן אבשלום, משום יחוד, די סיבה וואס זי איז געזעצן אונטער א תמר בוים, איז אלס יחוד, ס'איז נישט דא קיין שטן אונטער א תמר בוים, זי האט זיך נישט געוואלט מייחד זיין מיט מענטשן זענען געקומען זיך שואל עצה זיין ביי איר, דבר אחר, א אנדערע פשט, אז זי איז געזעצן אונטער א תמר בוים, מרמז צו זיין, אז מה תמר זה, אין לו אלא לב אחד, אזוי ווי א תמר האט נאר איין לב, וואס טייטש א לב? איז א בוים האט אזא שרף אזא שארפע זאך וואס ליגט אין דעם, נארמאל די שרף פארט אינדערמיטן די גראבע חלק פון די בוים און שפעטער פארט עס אריין אין אלע צווייגעלעך, ביי א תמר איז נישט אזוי, ביי א תמר ליגט עס נאר אין די עיקר חלק פון די בוים, עס טייטש האט נאר איין לב, אף ישראל שבאותו דור לא היה להם אלא לב אחד לאביהם שבשמים, כלל ישראל אין יענע דור איז געווען אויסגעהאלטן, זאגט די גמרא ווייטער חנה, ווי ווייסט מען חנה איז געווען א נביאה דכתיב שטייט אין פסוק ווען חנה האט געדאווענט אויף קינדער ותתפלל חנה ותאמר עלץ לבי בשם רמה קרני בשם דאס איז געווען א נבואה ווען זי האט געזאגט רמה קרני האט זי געמיינט רמה קרני ולא רמה פכי וואס טייטש דוד ושלמה שנמשחו בקרן נמשכה מלכותן סיי דוד המלך סיי שלמה המלך האט מען געזאלבט מיט א קרן מיט א הארן די שמן המשחה איז געלעגן אין א הארן אזוי האט מען זיי געזאלבט איז טאקע זייער מלכות האט געצויגן שאול ויהוא שנמשחו בפך, ביידע האט מען געזאלבט מיט די זעלבע שמן המשחה אבער נישט פון א קרן נאר פון א קריגל פון א פך, איז לא נמשכה מלכותן, זייער מלכות האט זיך טאקע נישט געצויגן, איז דאס איז פשט, ווען חנה האט געזאגט רמה קרני, האט זי נביאות געזאגט אז רמה, ווען איז רמה, ווען איז דא א התרוממות ווען ציט זיך א מלכות דאס איז דווקא קרני אבער נישט פכי דווקא פון א קרן, זאגט די גמרא ווייטער חנה האט דארט געזאגט אין קדוש כשם כי אין בלתך, אמר רב יהודה בר מנשה אל תקרי בלתך אלא לבלותך, ס'טייטש כי אין לבלותך קיינער נישט מאריך ימים מער פונעם רבונו של עולם, פשט שלא כמידת הקדוש ברוך הוא מידת בשר ודם, מידת בשר ודם, מעשה ידיו מבלין אותו, א מענטש מאכט עפעס, די זאך וואס ער מאכט נארמאל איז מאריך ימים מער ווי דער מענטש אליין, אבל הקדוש ברוך הוא מבלה מעשה ידיו, לעבט איבער אלעס וואס ער האט באשאפן, ווייטער האט חנה געזאגט ואין צור כאלקינו, האט זי געמיינט מיט דעם אין צייר כאלקינו, נישטא נאך אזא מעלער ווי אונזער גאט, אדם צר צורה על גבי הכותל, ואינו יכול להטיל בה רוח ונשמה קרבים ובני מעים, א מענטש מאכט א ציור אויפן וואנט, קען נישט אריינלייגן אין דעם נישט קיין נשמה, נישט קיין רוח, נישט קיין קישקעס, אבל הקדוש ברוך הוא, צר צורה בתוך צורה, דער רבונו של עולם איז צר צורה בתוך צורה, א תינוק במעי אמו, ומטיל בה רוח ונשמה קרבים ובני מעים. און נישט נאר דאס, נאר די אייבערשטער מאכט עס נאך לעבן ווייטער, דאס איז חנה. אביגיל, ווי ווייסט מען אביגיל איז געווען א נביאה? דכסיב, שטייט אין פסוק, והיה היא רוכבת על החמור ויורדת בסתר ההר, שטייט דארט אז אביגיל איז אראפגעגאנגען צו דוד נאכדעם וואס איר מאן נבל האט מורד במלכות געווען, ס'הייסט דוד המלך האט געשיקט סאלדאטן צו נבל בעטן ער זאל זיי געבן צו עסן, און נבל נישט נאר האט נישט געגעבן נאר האט נאך אפגעלאכט, ער האט געזאגט מי דוד ומי בן ישי, וואס עפעס כ'געב ענק גארנישט, ער האט חוזק געמאכט, דוד המלך האט דאס געזען אלס א מרידה במלכות, און במילא האט ער אים געוואלט הרג'נען, איז זיין פרוי האט זיך דערוואוסט אז דוד המלך וויל הרג'נען איר מאן, איז זי אראפגעגאנגען צו דוד המלך, און דאס שטייט דא והיה היא רוכבת על החמור ויורדת בסתר ההר, אביגיל גייט צו דוד המלך זיך בעטן ער זאל לאזן איר מאן לעבן, איז שטעלט זיך די קשיא וואס טייטש בסתר ההר, מן ההר מיבעי ליה ס'וואלט געדארפט שטיין מן ההר וואס איז די סתר, אמר רבא בר שמואל, על עסקי דם הבא מן הסתרים, וואס טייטש זי האט מיטגעברענגט מיט זיך דם נידות, נטלה דם והראתה לו, זי האט געברענגט בלוט פאר דוד המלך צו פסק'נען צו ס'איז טמא צו נישט, אמר לה, האט דוד המלך איר געזאגט, וכי מראין דם בלילה, מ'מעג דען פסק'נען בלוט ביינאכט ס'איז געווען ביינאכט, אמרה לו, האט אביגיל אים צוריקגעענטפערט קלוגערהייט, וכי דנין דיני נפשות בלילה, קען מען דען דן זיין דיני נפשות ביינאכט אוודאי נישט ווי רשי ברענגט פון די פסוקים, און ממילא קענסטו נישט פאראורטיילן מיין מאן אויף טויט אויך נישט ביינאכט, אמר לה, האט דוד המלך געזאגט מורד במלכות הוא, ער איז געווען א מורד במלכות ולא צריך למידייניה, איך דארף אים בכלל נישט פאר'משפט'ן איך קען אים פשוט הרג'נען, מען דארף נישט פירן א דין תורה מיט א מורד במלכות, אמרה לו, האט אביגיל געענטפערט, עדיין שאול קיים ולא יצא טבעך בעולם, וואס טייטש ביסט נאכנישט אינגאנצן קעניג, שאול המלך לעבט נאך, און דיין קעניגרייך האט זיך נאכנישט צושפרייט און ביסט נאכנישט נתפרסם געווארן אויף די וועלט, און ממילא הייסט נישט אז מיין מאן איז געווען א מורד במלכות, זאלסט אים נישט הרג'נען. און דוד המלך האט דאס מקבל געווען, אמר לה, האט ער איר געזאגט וואס עס שטייט אין פסוק, ברוך טעמך וברוכה את, אשר כליתני היום הזה, דו האסט מיך היינט מונע געווען, מבוא בדמים, פון צו קומען אין בלוט, ס'טייטש צו הרג'נען, צו פארגיסן די בלוט פון דיין מאן. נאר וואס, שטייט דא בדמים, א לשון רבים, דמים תרתי משמע, וועלכע צוויי בלוטן זי האט אים מונע געווען פון צו הרג'נען איר מאן, וועלכע אנדערע בלוט, אלא מלמד שגילתה את שוקה, נאר מ'קען פון דא ארויסלערנען אז זי האט מגלה געווען איר פיס אלס זי האט אויפגעדעקט איר פיס, והלך לאורה שלש פרסאות, און דוד המלך איז געגאנגען, אדער לאורה אדער די לאורה, צו איר ליכטיגקייט אדער די פייער פון זיין תאווה, ס'טייטש ער האט דאס געזען, איז ער איר נאכגעגאנגען דריי פרסאות, ווי תוס' שמועסט דא אויס אז דוד המלך האט עס געזען פון דערווייטענס, ס'הייסט זי האט זיך נישט אויפגעדעקט, זי איז געווען א צדקת, זי איז געווען א נביאה, נאר זי האט זיך אויפגעדעקט ווען זי האט נישט געזען דוד המלך פון דערווייטנס, דוד המלך האט דאס יא געזען, ער איז איר נאכגעגאנגען, און אמר לה, ער האט איר געזאגט, השמעי לי, וואוין מיט מיר, אמרה לו, האט זי אים געזאגט וואס שטייט אין פסוק, ולא תהיה זאת לך לפוקה, זאל דאס נישט זיין פאר דיר פאר קיין מכשול, ס'טייטש איך בין א נדה, און ממילא קענסטו נישט וואוינען מיט מיר, און ווי די מפרשים זענען מסביר לכאורה וואס טייטש א נדה, זי איז געווען א אשת איש, זאגן די מפרשים אז די סדר הדברים איז געווען אזוי, ער האט איר געזען פון דערווייטנס, ער האט געוואלט הרג'נען איר מאן, און שפעטער חתונה מיט איר, נאר זי האט עס געזעהן האט זי ארויס גענומען די דם נידה, און זי האט אים געזאגט וכי מראין דם בלילה וכי דנין דיני נפשות בלילה אזוי מ'האט פריערט געזעהן, און במילא איז ער געקומען צום מסקנא אז ער גייט נישט הרג'ענען איר מאן, און די זעלבע זאך אז ער גייט נישט וואוינען מיט איר ס'טייטש זי האט אים געראטעוועט פון די ביידע ענינים, נאר איינע פון די ווערטער וואס זי זאגט דא איז ולא תהיה זאת לך לפוקה אז ס'זאל נישט זיין פאר דיר פאר קיין מכשול אזוי מ'האט יעצט געזעהן די פסוק, מילא דא זעהמער זי איז געווען א נביאה פארוואס? ווייל זי האט געזאגט דא נבואה אז זאת דאס וועט נישט זיין פאר דיר פאר קיין מכשול, מכלל דאיכא אחריתי, אבער א צווייטע מכשול העסטו יא האבן, ומאי ניהו, מעשה דבת שבע, ומסקנא הכי הוה, און ס'איז טאקע אזוי געווען, בת שבע איז יא געווען א מכשול פאר דוד המלך, זאגט די גמרא, די גמרא איז ממשיך דא מיט די פסוקים דארט ביי אביגיל והיתה נפש אדוני צרורה בצרור החיים, כי הוות מיפטרא מיניה אמרה ליה, ווען אביגיל האט זיך אפגעשיידט פון דוד, האט זי אים געזאגט והיטב ה' לאדוני, וזכרת את אמתך, ס'טייטש דו זאלסט מיר געדענקען, ס'טייטש אז ס'וועט קומען א טאג וואס וועסט קענען חתונה מיט מיר זאלסט חתונה מיט מיר, אמר ר' נחמן, האט ר' נחמן געזאגט היינו דאמרי אינשי, דאס איז וואס מענטשן זאגן, איתתא בהדי שותא פילכא, א פרוי בשעת וואס זי רעדט, וועבט זי וואל, וואס טייטש זי טוט צוויי זאכן אויף אמאל, דא, פון איין זייט קומט זי ראטעווען איר מאן, און פון די צווייטע זייט זאגט זי פאר דוד טאמער מיין מאן וועט שטארבן וועט מען קענען חתונה האבן, דאס איז פארקערט, איכא דאמרי, ס'דא וואס זאגן אז ר' נחמן האט געזאגט אז מענטשן זאגן, שפיל ואזיל בר אווזא ועינוהי מיטייפי, אז ווען א קאטשקע, א גאנז, א עוף וואס גייט, איז די קאפ אראפגעבויגן, אבער די אויגן שוועבן, און די אויגן קענען זען ווייט, איז די זעלבע ענין געווען מיט איר, אביגיל, פון איין זייט געגאנגען מיט אראפגעבויגענע קאפ, זי דאגה'ט נאר אויף יעצט אז די מאן זאל נישט שטארבן, דוד זאל נישט הרג'נען איר מאן, פון די צווייטע זייט, האט זי געקוקט מיט א ווייטע בליק אז טאמער עפעס וועט געשען, זאל זי קענען חתונה מיט דוד, טאקע צום סוף האט זי חתונה געהאט מיט דוד המלך. זאגט די גמרא ווייטער חולדה, ווי ווייסט מען אז חולדה איז געווען א נביאה? דכתיב שטייט אין פסוק, וילך חלקיהו הכהן ואחיקם ועכבור, און די פסוק פירט דארט אויס על חילדה הנביא, קודם כל זעט מען זי איז געווען א נביאה, די מעשה דארט איז געווען, יאשיהו איז געווען דעמאלטס קעניג, יאשיהו המלך ווען די אכצנטע יאר פון זיין מלוכה, ער האט געשיקט דארט געלט אין בית המקדש, און מען האט געטראפן די תורה, ווי די תורה אין בית המקדש איז געווען אויפגעמישט צו די תוכחה, איז יאשיהו האט געוואלט וויסן וואס דאס מיינט, האט ער געשיקט צו חולדה הנביאה אז חולדה הנביאה זאל זאגן פשט, איז על כל פנים זעהט מען זי געווען א נביאה, פרעגט אבער די גמרא, ובמקום דקאי ירמיה, היכי מתנביא איהי, ס'איז דאך שוין געווען די צייטן פון ירמיה, ווי רש"י ברענגט אז ירמיה האט אנגעהויבן זאגן נבואה די דרייצענטע יאר פון יאשיהו'ס מלוכה, דאס איז געווען די אכצענטע יאר פון די מלוכה פינף יאר שפעטער, איז דאך געווען די צייטן פון ירמיה, איז וואס איז פשט אז חולדה זאגט נבואה אין די צייטן פון ירמיה, ירמיה איז געווען חשוב'ער פון איר?

און שיקן פרעגן חולדה, לכאורה ער אליין וואלט געדארפט גיין צו ירמיה, ענטפערט די גמרא, אמרי דבי רב שילא, מפני שהנשים רחמניות הן, ווייל פרויען זענען רחמניות, און ווי די מהרש"א איז מסביר אז יאשיהו האט געוואלט אז טאמער ס'איז א שלעכטע נבואה, זאל זי דאווענען, זי איז א רחמניות, ענדערש ווי ירמיה, זי עט דאווענען, זי עט שטארק איינבעטן ביים באשעפער זאל טוישן די זאך אויף גוטס. רבי יוחנן אמר, א אנדערע תירוץ, אז בעצם וואלט מען געדארפט שיקן צו ירמיה, נאר ירמיה איז נישט דארט געווען, ירמיה לא הוה התם שהלך להחזיר עשרת השבטים, ער איז געגאנגען צוריק ברענגען די עשרת השבטים, וואס כידיעת סנחריב האט פארטריבן די עשרת השבטים פון ארץ ישראל, די עשרת השבטים זענען געווען פון די חלק פון ישראל, ס'טייטש כלל ישראל איז געווען צוטיילט צווישן די מלכי ישראל און די מלכי יהודה, ירבעם בן נבט האט אנגעהויבן די מלכי ישראל, און שפעטער האט מען פארטריבן די עשרת השבטים, איז ירמיה געגאנגען צוריק ברענגען די עשרת השבטים, זאגט די גמרא ומנלן דאהדור, ווי ווייסט מען טאקע אז ירמיה האט זיי צוריק געברענגט, דכתיב, ווייל שטייט אין פסוק אזוי, די נביא זאגט אין יחזקאל, כי המוכר אל הממכר לא ישוב, ס'טייטש ער זאגט דא נבואה אז ס'עט קומען א טאג וואס כלל ישראל עט גיין אין גלות בית המקדש עט חרוב ווערן, און במילא המוכר אל הממכר לא ישוב, די דין וואס ס'איז דא יעצט אזוי זאגט יחזקאל הנביא אז ווען איינער פארקויפט פאר א צווייטן א פעלד יובל גייט עס צוריק, איז ווען ס'עט זיין די חרבן און מ'עט גיין אין גלות עט מער נישט זיין קיין יובל, און במילא המוכר אל הממכר לא ישוב, פעלדער זאלן נישט צוריק גיין, ווייל אן קיין יובל גייט גארנישט צוריק. איז שטעלט זיך די קשיא, אפשר יובל בטל ונביא מתנבא עליו שיבטל? ס'טייטש אין די צייטן פון יחזקאל איז שוין די עשרת השבטים נישט געווען אין ארץ ישראל, און ווי שטייט אין פסוק ביי יובל לכל יושביה, וואס מען דרש'נט פון דעם אז יובל איז נאר נוהג ווען גאנץ כלל ישראל איז אין ארץ ישראל, און במילא וואס פשט יחזקאל זאגט אז יובל גייט בטל ווערן ווייל ס'גייט זיין א חורבן, ס'איז שוין דעמאלטס בטל געווען ווייל די עשרת השבטים זענען שוין נישט געווען אין ארץ ישראל, נאר וואס דען? אלא מלמד שירמיה החזירן, נאר פון דא זעט מען, פון דא לערנט מען ארויס, אז ירמיה האט זיי צוריק געברענגט, און ווען ירמיה האט זיי צוריק געברענגט איז צוריק געווארן יובל, וואס דאס איז שפעטער בטל געווארן ביים חרבן, ויאשיהו בן אמון מלך עליהם, און יאשיהו בן אמון איז געווארן קעניג אויף זיי, וואס טייטש, ביז דעמאלטס איז דאך געווען די מלכי ישראל מיט די מלכי יהודה, איז די מלכי ישראל דאס איז געווען די עשרת השבטים, שפעטער ווען מען האט פארטריבן די עשרת השבטים יעצט אז ירמיה ברענגט זיי צוריק, זענען זיי אלע געווען אונטער די מלכי יהודה, וואס איז געווען דער קעניג יאשיהו, יאשיהו בן אמון איז געווען די מלכי יהודה, ער האט געוועלטיגט אויף גאנץ כלל ישראל, אויך אויף די עשרת השבטים, און דאס איז געשען טאקע יענע יאר, וואס טייטש די אכצנטע יאר פון זיין מלוכה, בשעת וואס מען האט געטראפן די תורה, און ער האט געשיקט צו חולדה הנביאה, איז ירמיה געגאנגען צוריק ברענגען די עשרת השבטים, ברענגט די גמרא יעצט א ראיה אז יאשיהו בן אמון איז טאקע געווען דער מלך אויף גאנץ כלל ישראל, אויך אויף די עשרת השבטים, דכתיב שטייט אין פסוק אין מלכים וואס די פסוק זאגט דארט אז יאשיהו איז געגאנגען צו בית לחם, און בית לחם איז געווען די שטאט פון די מלכי ישראל, וואס ירבעם בן נבט איז געווען דער ערשטער פון די מלכי ישראל געווען א גרויסער רשע, ער האט אהינגעשטעלט א עבודה זרה און א מזבח און מען האט געדינט דארט אין בית לחם דעם עבודה זרה, איז יאשיהו איז געגאנגען צו בית לחם און ער האט אויפגעגראבן אלע גלחים וואס האבן געדינט עבודה זרה איז געווען באגראבן דארט אין די געגנט, האט ער אויפגעגראבן זייער ביינער, און פארברענט זייער ביינער אויף דעם מזבח דארט וואס ירבעם בן נבט האט געבויט, איז שטייט דארט, ויאמר יאשיהו האט געזאגט, מה הציון הלז אשר אני רואה, עס איז געווען דארט א ציון א קבר וואס ער האט געזען, האט ער געפרעגט וואס איז דאס, ויאמרו אליו אנשי העיר, האט מען אים געזאגט דארט, הקבר איש האלוקים אשר בא מיהודה, ויקרא את הדברים האלה אשר עשית על המזבח בית קייל, אז דאס איז א קבר פון איינער פון א איד וואס איז געקומען פון יהודה דעמאלטס, וואס ער האט נבואה געזאגט, אז ס'עט נאך קומען א טאג, וואס יאשיהו עט אהערקומען און פארברענען אלע ביינער, אזוי האבן די שטאט'ס מענטשן געזאגט דארט צו יאשיהו. על כל פנים, וכי מה טיבו של יאשיהו על המזבח בבית קייל? לכאורה וואס האט יאשיהו דארט אינעם שטאט בית קייל בכלל? יאשיהו איז געווען פון די מלכי יהודה, בית קייל באלאנגט צו די מלכי ישראל, וואס איז שייכות ווי האט ער געקענט בכלל אנקומען אהין? אלא מלמד שיאשיהו מלך עליהן, נאר פון דא זעהט מען טאקע אז צום סוף האט יאשיהו געקעניגט אויף אלעמען, אויך אויף די שטחים פון די מלכי ישראל, ער האט געקעניגט אויף גאנץ כלל ישראל. רב נחמן אמר מהכא, א ראיה פון אן אנדערע פסוק אז יאשיהו האט געקעניגט אויף אלעמען, ווי שטייט אין פסוק, גם יהודה, וואס דאס גייט ארויף אויף יאשיהו מלך יהודה, שת קציר לך בשובי שבות עמי, ווי רש"י זאגט, שת קציר, עשה חיל וגדולה, אז ער איז גרויס געווארן ער האט געוועלטיגט אויף יעדעם, אויך אויף די שבטים אויף די עשרת השבטים פון די מלכי ישראל. זאגט אונז די גמרא ווייטער אסתר, ווי ווייסט מען אז אסתר איז געווען א נביאה, דכתיב, ווי שטייט אין פסוק, ויהי ביום השלישי ותלבש אסתר מלכות, וואס טייטש תלבש אסתר מלכות, בגדי מלכות מיבעי ליה, זי האט אנגעטון בגדי מלכות, אלא נאר, פון דא לערנט מען ארויס, שלבשתה רוח הקודש, אז א רוח הקודש האט איר ארום גענומען, ווי ווייסט מען, וכתיב הכא דא שטייט ותלבש, וכתיב התם, שטייט אין דברי הימים, ורוח לבשה את עמשי, זעהן מיר אז די ענין פון לבישה איז שייך ביי רוח, ביי רוח הקודש, ביי נבואה, מילא זעהן מיר אז אסתר איז געווען א נביאה. אמר ר' נחמן, זאגט יעצט ר' נחמן, לא יאה יהירותא לנשי, די יהירותא חשיבות, גרויסקייט, פאסט נישט פאר פרויען, ס'ארבעט נישט גוט מיט פרויען, פארוואס? ווייל תרתי נשי יהירן הויין, ס'איז געווען צוויי חשוב'ע פרויען, וסניין שמייהו, וואס האבן געהאט מיאוסע נעמען, חדא שמה זיבורתא,

זי וואלט געדארפט גיין צו אים, אנשטאטס האט זי אים גערופן, ס'טייטש האט זיך געפירט מיט עפעס אזא איבעריגע חשיבות, כרכושתא כתיב בה וואס שטייט ביי חולדה הנביאה, שטייט אמרו לאיש, ולא אמרה אמרו למלך, ווען זי האט געשיקט זאגן צו יאשיהו, האט זי אים גערופן איש, נישט מלך, ס'טייטש ביי ביידע זעט מען די ענין אז זיי האבן זיך נישט נוהג געווען בכבוד זיי מזלזל געווען אין מענטשן וואס איז געווען חשוב'ער פון זיי, און ממילא זאגט ר' נחמן אז ס'איז נישט קיין גוטע זאך אז פרויען זענען חשוב אז זיי קריגן גדולה.